די מעשה פון די בן מלך און די בן שפחה וואס האבן זיך פארטוישט. האלט מען דף רייש נון היי ווער ס'האלט מיט מיט דעם דרוק אין קורצן פון פריער, דער אמת'ער בן מלך איז דאך פארטריבן געווארן. דער פאלשער בן מלך, דער בן השפחה, האט אים געמאכט צרות, צרורות, רישות. באלד וועלן מיר זעען די סוף פון די מעשה, עס מיינט אז מען קען טון רישות פאר א צווייטן, ווער ס'טשעפעט א צווייטן, פריער אדער שפעטער, וועט ער באצאלן א טייערע טייערע שטראף. ווער ס'טשעפעט א צווייטן. אבער פון אנפאנג זעהט אויס ווי די וועלט פירט זיך אזוי אן קיין באלעבאס. דער טוט רישות און דער בא'עוול'ט אים און דער וויינט און דער לאכט און דער איז ער האט דעם געטשעפעט און דער נו נו. די מעשה האט זיך נאכנישט אנגעפאנגען און די מעשה האט זיך נאכנישט געענדיגט באלד וועט מען הערן די מעשה. בקיצור, דער אמת'ער בן מלך, נעבעך אזוי אוועקגעפאלן, ווייל ער האט געהאט קשיות אויף די אייבישטער, אז מען האט קשיות אויף די אייבישטער, אלע צרות, אלע פראבלעמען, אלע עבירות, אלע מחלות, הייבט זיך אן אז מען האט נישט קיין אמונה. א מענטש האט אמונה, פעלט אים גארנישט, גארנישט, ער רעדט זיך נישט אפ, און ער האט נישט קיין טענות אויף קיינעם, קיינער קומט אים גארנישט, און די לעבן איז אים אזוי ווי דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, איך האב נישט, מיין ווייב איז מיר נישט שולדיג, און מיין מאן מיר נישט שולדיג, און מיין טאטע מיר נישט שולדיג, און מיין מאמע מיר נישט שולדיג, מיין טאטע מיך געטשעפעט, קוק אהער אז מען טשעפעט באקומט מען א שטראף, אבער דאס האט נישט צו טון וועגן אים, און וועגן ער, און וועגן איר, איז דא א בעל הבית, איז דא א באשעפער פירט די וועלט, אונז זעמער אלע פאפעטס. קליינע קינדער קומען אהיים און מ'שטעקט אריין די הענט אין א אין א מויל אין א אין די קאפ און מ'רעדט צו אים וואו אדער וואו אוי אלע קינדער ציטערן וואו ציטערן שטייט איינער שטייט איינער אונטערן פירהאנג און מאכט מיט די הענט און פאר פורים אזוי פלעג מען ביי אונז ווען מ'פלעגט אהיים קומען פון חדר מאכט אחשורוש איך בין א מעכטיגע קעניג מעכטיגע קעניג א פאפעט

דער אייבערשטער האט ארויסגענומען זיין חלק די נשמה אבער איך ווייס א פעסטע מענטש אין א ווייסט ס'דא מענטשן זאלן זאלן זאלן אויסקוקן אזוי אלע ביינער זאל מען זען מאכן זאל מאכן עקסערסייז א גאנצע טאג אין די מאסלס און ער קען ער קען מאכן אזא מאסל ס'בלאזט זיך אויף אזוי א מעלאן

קענסט אויסלערנען די בוכארישע שפראך? וואס איז געשען? קענסט דיך נישט רירן? ער האט נישט ארויסגענומען זיין חלק. פאר וואס ביסטו עס? ס'איז גארנישט ווערט. איך בין און איך גיי און דאס און יענס און דאס. קיינער קען גארנישט טון. ער האט אמונה. ער האט א שטארקע אמונה. ער ווייסט אלעס איז דער אייבערשטער. איך בלעים נישט מיין טאטע. איך בלעים נישט מיין זיידע. איך בלעים נישט מיין מאמע. איך בלעים נישט מיין באבע. און מיר קיינער מיר נישט שולדיג גארנישט. איך בין דורכגעגאנגען וואס איך בין דורכגעגאנגען. אבער דער אייבישטער האט מיר געברענגט דעם נסיון און ער וויל זען וויאזוי איך גיי זיך אויסארבעטן מיט דעם אבער דער אמת'ער בן מלך האט עס נישט געוואוסט איז פון אנפאנג איז ער אראפגעפאלן ער איז געגאנגען שיכור'ן און ער איז געגאנגען טרינקען האסט אמאל געזען א שיכור? קיינער זעט קיין שיכור אין שטעטל נישט דא אבער אויף די שטעטל זעט ער נישט זיי קומען אין שטאט אין ברוקלין וואו יעדע קארנער די אלע גאסן אלע פארקס וואלגערן זיך מענטשן אין די גאסן וואס מיט דיר? וואס ליגסטו דא און ברעכסט? אבער א שיקער ווייסט גארנישט וואס טוט זיך מיט זיך. ער ברעכט און ער ווייסט נישט ווי ער דארף מאכן. אנגעבראכן, אנגעמאכט. אבער ס'איז אים אזוי ביטערע לעבן, ער האט זיך אפגעריסן פונעם אייבערשטן. מוז ער זיך פארטויבן אזוי ווי א מענטש וואס האט יסורים. וואס טוט ער? נעמט ער פעין קילערס. ער מוז זיך אוועקנעמען די יסורים, וואלט ער ווען געוואוסט אז דא א באשעפער אויף דער וועלט, וואלט ער נישט געדארפט בלעימען מיין טאטע, מיין מאמע, מיין ווייב, די זעלבע זאך ביי פרויען, מיין מאן, דער, מיין שכן, און מיין באלעבאס, און מיין ארבעטער, און מיין שוועגער, און מיין שוואגער, און מיין שוועסטער, און מיין ברודער, וואס וויל זי נאך, אלס פאפעטס, די גאנצע וועלט ווערט קאנטראלט פונעם אייבערשטן, נישט דא קיין טבע, נישט דא קיין מקרה, נישט דא קיין מזל, אזא מענטש איז גוט, דער רבי זאגט ווער ס'האט אמונה, חייו. דער רבי זאגט מי שיש לו אמונה חייו חיים, דער לעבן איז אים א לעבן, אויב נישט נישט, איז ער געגאנגען צו רבי, איינמאל האט ער זיך געחלומט, אויב דו ווילסט רחמנות האבן אויף דיר זאלסטו גיין דארט און דארט, בקיצור איז ער אהין געגאנגען, און ער האט געטראפן א דזשאב, ער האט געטראפן איינער האט אים געבעטן צו זיין א פאסטוך, טראגן בהמות, און ער.

ער האט דאך אזאנס נישט געהאט ביינאכט זאל ער דארפן שלאפן אליין צו וואלד איז ער געווארן אזוי איז ער געווארן אזוי דערשראקן עס איז געטראפן א בוים איז ער ארויפגעקראכן אויפן בוים האבן מיר שוין געשמועסט וואס מוהרא"ש איז מסביר וואס דעי בוים דעי בוים דאס גייט ארויף אויף א צדיק ס'שטייט אין זוהר הקדוש שלח ווי עס שטייט עץ זוהר הקדוש עץ דא צדיק אמאל איינגעשטאנען ביי א ברסלבער חסיד ער האט אריינגעברענגט א פרי צו עסן

און די בהמות לויפן אוועק האט ער אפגעמאכט אז ער גייט נישט נאכלויפן נישט נאכלויפן די בהמישקייט יעצט גיי איך דאס כאפן יעצט גיי איך אינוועסטן יעצט גיי איך מאכן א דיעל יעצט גייט עס גיין נאך דעם איז ער אנגעקומען אזוי ווייט פון פון ישוב דארט זענען געווען חיות וואס האבן נישט מורא פון קיין מענטשן ס'איז געקומען ביי נאכט איז ער געווארן אזוי דערשראקן איז דארטן געווען א גרויסע בוים דא האלט מיר דף ריש נון היי ס'איז דא א פראבלעם אז די מעשה גייט אזוי לאנג אלץ דערצייל איך קורץ פון פריער אבער לאמיר זעהן דף ריש נון היי איז ער ארויף אויפן בוים און ווי ער איז ארויף אויפן בוים האט ער געזעהן ס'ליגט דארט א מענטש האט ער זיך דערשראקן אבער פון דעסוועגן האט ער הנאה געהאט אז ער האט געטראפן א מענטש האט ער געפרעגט האבן זיך געפרעגט איינער די אנדערע ווער ביסט דו א מענטש ווער ביסט דו א מענטש פון ווי קומסטו

און דורך דעם בין איך אנגעקומען אהער. האט ער געפרעגט יענער מענטש, וואס ער האט געטראפן אויפן בוים, פון ווי קומסטו דא? געס וואס איך בין אהער געקומען דורך א פערד. איך האב געריטן אויף א פערד, איך האב מיך געשטעלט אפריען, און די פערד האט אנגעפאנגען אוועקצוגיין, האב איך עס אנגעפאנגען נאכגיין און נאכדעם אוועקצולויפן. און די פערד איז געלאפן ווייטער און איך בין אנגעקומען אהער. האבן זיי צווישן זיך אפגעמאכט אז זיי גייען זיך האלטן אין איינעם. איז באקומט מען אז מען קומט אז מען קומט אויפן בוים. מען קומט אן צו א צדיק. דו האסט דיין פעקל, איך האב מיין פעקל. יא, דו האסט דיין פעקל, איך האב מיין פעקל. אפילו דו ווילסט מיר נישט פארציילן וואס דיין פעקל איז, ווייס איך אז דו האסט א פעקל. יעדער האט א... מען פארט יעצט אויף ראש השנה. מען גרייט זיך שוין, מען פאקט זיך שוין, מען מאכט שוין די פאספארט און מען גרייט מען טראכט שוין די גאנצע נסיעה די יאר איז גרינג צו פארן ווייל אלע יארן זאגן מענטשן קען נישט וועק פארן אזוי לאנג די יאר קומט אויס ראש השנה מאכט זיך נישט אזוי די לעצטע צען יאר איז נישט געווען אזוי נאך דעם אלץ גייט עס מאנטאג דינסטאג ראש השנה קען נישט אויספאלן דריי טעג די סימן איז לא אד"ו ראש ראש השנה קען נישט אויספאלן ביי די ערשטע טאג ראש השנה קען נישט אויספאלן זונטאג מיטוואך און פרייטאג קען נישט אויסקומען ראש השנה. ווען ראש השנה געפאלט אויס מאנטאג דינסטאג, דארף מען שוין פארן פאר שבת. די מענטשן זאגן, אה, איך קען נישט אוועק פארן אזוי לאנג. ווען ראש השנה געפאלט דאנערשטאג פרייטאג שבת, קען נישט אוועק פארן אזוי לאנג. אלץ טרעפן מענטשן אה... בכלל אז מען קומט צוריק פון ישיבה, מען קומט צוריק אין שטאט, די בחורים, מען טרעפט זיך צוריק מיט מענטשן, ווארט נישט יענער זאל דיך פרעגן, פארסט אויף אומאן, זאג, איך פרעג יענעם גלייך, ווער איז דאס? טרעפסט א מענטש? נו? אומאן ראש השנה, קומסט אויף אומאן? אלץ וועט צו זיין, ביי דיבעיט, ווער איז דער שטארקער און ווער איז דער שוואכער? ווער עס דארף ענטפערן איז שוואך. דאס איז א כלל אין לעבן. דער וואס פרעגט,

איך רעד גערן פון אשאד. דאס פאר די בחורים וואס כאפן היטשעס אין ישיבה, אין בארא פארק און וויליאמסבורג. מענטשן געבן היטשעס, ווי אזוי הייסט ער? פרענק יאסי. יאסי פרערל. וואו וואוינסטו? פיין, דאס איז נאכנישט געפערליך, דאס איז נאכנישט קיין באלד גייט אנקומען. די גייסט באלד אריינקריכן, אה, אז די ישיבה, אלע בחורים אזוי ווי דיר, פארוואס דארף די ישיבה אזוי רעדן?

און דו קענסט קומען אויף ראש השנה? קענסט קומען אויף ראש השנה? דער רבי צוגעזאגט ער קען יעדן איינעם העלפן. ווייס נישט, איך האב מיין בית מדרש, איך האב מיין דיין, איך האב מיין רב, הלוואי זאל איך קודם זיין אזוי ווי מיין דיין. הלוואי זאל איך זיין ווי די דיין. זאגט דער רבי, א מענטש טאר נישט אזוי זאגן, הלוואי זאל איך זיין קודם ווי דער ערליכע איד, און א מענטש האט א מחלה,

און זאל מען זיך האלטן אין איינעם דא ביים צדיק איז דא אחדות דאס איז די ערשטע סימן א מענטש ווערט מקורב צום רבי'ן מיט אן אמת ער זוכט נישט יענעם איבערצומאכן ער זוכט נישט צו זאגן דעות פאר יענעם איך קום דא אויפן בוים איך וויל מיך פראטעקטן פון די חיות דו ווילסט אויך פראטעקטן פון די חיות קריך אויך ארויף אויפן בוים דו ביסט אויך געקומען אבער איך בין איך מער נענטער צו די בוים ווייל איך בין שוין דא לענגער אויף די בוים ווייסט דו דאס איז דער בוים סעיף מענטשן און איינער איינער וויל ארויף קריכן קום איך גיב דיר א האנט קריך ארויף אויפן בוים און גיב דיך אכטונג פון די חיות פארקערט זאלן קומען נאך מענטשן ס'איז א גרויסע בוים ס'איז דא אסאך פלאץ זיך גוט צו היטן פון די בוים ניין אבער דו ביסט נישט עכט ווען ביסטו אנגעקומען אויפן בוים דער יאר איך בין שוין צוואנציג יאר אויפן בוים זאג צו א גוט צדיק קומט אין אומאן איך ווייס נישט איר האט שוין געזען צו שוין געטראפן און ברוך השם מיט זאמער געזען צוזאמען א פלאץ און קען מען זיין אביסל אפגעזונדערט אבער דו טרעפסט מענטשן, אה, ווי, דו קומסט אפאר מאל, ווי לאנג קומסטו שוין? דעי איז די ערשטע יאר, הא, דעי יאר די ערשטע יאר, איך בין נאך געפארן, וואס ווייסטו בכלל פון אומאן צו זאגן, איך בין נאך געפארן אין די צייטן וואס נאך נישט געווען, נאך נישט געקענט פארן, נו.

שוין מוז רעדן שבת לצאת פון מענער שיך. איך בין געקומען צום רבי'ן, איך האב געטראפן א בוים, די די חיה זאל מיך אויפעסן, איך האב ארויפגעקראכן אויפן בוים, און מער פון דעם גייט מיך נישט אן. יא, אבער דו ביסט עכט ברסלב, דו ביסט נישט עכט ברסלב, אוי אוי אוי, ליידער ליידער. איז שוין אין ברסלב געווארן אזא פלאץ, וואס יעדער זאגט אויפן צווייטן, דו ביסט יא ברסלב, דו ביסט נישט ברסלב, וואס?

אז מען קען אנקומען ממש צום ציון, ד' אמות פון ציון, פיין, דאס איז זייער חשוב, אז נישט, ס'גייט זיך, משיח קומט, געווען איין יאר, וואס עפעס א בעל מקובל האט ארויסגעלאזט א חלום אין ארץ ישראל, אז מען זאל נישט קויפן קיין טיקעטס בערב ראש השנה, ווייל משיח קומט צוויי טעג פאר ראש השנה, איז א שאד די שטערן. עס האט זיך געראשט, יעדע יאר אין ארץ ישראל א נייע באבע, א נייע חלום, א נייע מעשה. און נישט אוועגן נאר מאס, פלוצלינג, א דיבוק, פלוצלינג, איך ווייס נישט וואס, א גוטע וועג וויאזוי מ'קען מאכן געלט אויף מענטשן, הייבסטו אן זאגן חלומות, הייבסטו אן קומען פון יענע וועלט, הייבסטו אן קומען פון פון. האבן אלע געווארט דאנערשטאג נאכט, לאמיר הערן וואס גייט מוהרא"ש זאגן. און מוהרא"ש האט זיין שיעור מאכט זיך נישט וויסענדיג אזוי כאילו ווען אינמיטן קומט עס אריין ערגעץ אזוי צופעליג אגב ער האט געזעמין און געמאכט קומען אריין מעידזשער נייעס מוהרא"ש זאגט אז דו וועסט זאגן אז דו דארפסט נישט גיין אויף אומאן משיח קומט איך זאג ענק אז משיח קומט די יאר מען מוז שוין מאכן טיקעטס ווייל די פרייזן גייען ארויפגיין ווייל משיח גייט מיט גאנץ כלל ישראל קיין אומאן אויף ראש השנה אלע גייען צום רבי'נס ציון פאר א תיקון אלע גייען צום רבי'נס ציון פאר א תיקון. סאו ס'זאל זיין די דירות זאלן ארויף גיין, די טיקעטס זאלן ארויף גיין. מען דארפן וואקן צוויי דריי מייל. די שול מען דארפן וואקן, אומאן איז א ריזיגע שטאט, מען דארפן וואקן און וואקן און וואקן צו קענען אנקומען צום רבי'נס ציון. און קיין קיין דירות נאנט צום רבי'נס ציון. וואס וועט דעמאלטס זיין? איך קען נישט אנקומען צום ציון, איך קען אנקומען צום ציון. איך קען נישט אנקומען צום ציון. וואו איך שטיי, איך גיי די נענטסטע וואס איך קען גיין, איך זוך אויף א פושקע, איך גרייט זיך אן א פרוטה פאר דעם לצדקה, שבת און יום טוב איז נישטא קיין פרוטה לצדקה, איז במחשבה שיידט מען עס אפ. פאר מען זאגט תיקון הכללי, נישט מען זאגט, מען טראכט. איך גיי געבן א פרוטה לצדקה. מכתם לדוד שמרני קל די צען קאפיטלעך תהילים כל הנשמה תהלל קה הללוקה אויב דו ווילסט זאגן די תפילה פון ר' נתן פיין פיין זייער חשוב זייער שיין אז מ'קען אז מ'קען ליקוטי תפילות אז מ'קען לשון קודש זייער א שיינע תפילה וואו ר' נתן גיסט זיך אויס דאס הארץ

אונז פילן מיר זיך אין פלאץ, אונז פילן מיר זיך ממש די תפילה איז פאר מיר, איינער האט מיך פארגעשריבן א תפילה, אבער די וואס מארגן און זיי פלעגן זאגן קוק וואס ער שרייבט, זייט די וועלט איז באשאפן געווארן שרייבט ר' נתן נאך נישט געווען אזא זינדיגע מענטש ווי מיר, רבונו של עולם איך בין נישט ראוי אויף גארנישט, ר' נתן האט א שיינע תפילה אויף די תיקון הכללי אבער. די תיקון הכללי די צען קאפיטלעך תהילים. צען קאפיטלעך תהילים. דער רבי זאגט נאך איין זאך, אז מען זאל אין זין האבן בשעת מען זאגט די צען קאפיטלעך תהילים, זאל מען אין זין האבן די צוויי שמות, קל אלקים מיט די מילוי, קל אלקים

למד, למד מ ד. אלקים, א', א' למד פא. למד, למד מ ד. היי, היי, י ו ד. מ מ. באטרעפט די מספר פון די קליפה וואס מאכט זינדיגן פגם הברית. מוהרא"ש האט עס געמאכט פראקטיש פאר אונז. אוי איז מוהרא"ש געווען אזוי אזוי

על, וועט ער דארט לייגן א סעגויל, קענסט עס קוקן, קייל, אלקים! אוי, איך האב נאך אויסזיק געמאכט צו מראה, די מראה שטאט געדריקט, און אלע טיק א קלוי צו מראה, און די זאגסט, על, אלקים, קוק, אויף די אויסזיק, א אלף, אלף לאמט פאר, לאמט, איז נישט פון דאס נישט דער מראש דריק. די מראש געדריקט א תיקון הכללי.

קל ישראל אביכם. אזוי זאגן חזל. מ'דרש'נט דאך יעדע ווארט דרש'נט מען דאך אויף אלע זאכן. און וואס האב איך דא געמאכט א דרש? כ'האב דאך געוואלט מאכן אין פראקטיש אז דו זאגסט די צוויי שמות דא קענסט אריינלייגן אין זין האבן, האסט שוין נישט שוין. שוין א כוונה. מ'קומט צום רבי'נס ציון. ס'איז ראש השנה, פאספארט. דארפסט מאכן א פאספארט, נישט קיין מעשה, מאכן א פאספארט. און אלע וואס נעמען מיט די קינדער, ברענגט מיט די קינדער, קוקט נישט אויף גארנישט, ס'קאסט געלט, פארוואס איז ווערד געלט? וואס דארף מען געלט? געלט איז נאר פאר אידישע זאכן. הייליגע צדיקים, כ'געדענק נישט פונקט אויף וועמען מ'זאגט עס נאך, האט געזאגט אז מ'עט נעמען אידישע געלט מ'עט עס אויסקוועטשן, וואס וועט ארויסקומען פון דעם? מצות, ד' מינים, כשר'ע עסן, כשר'ע פלייש, ווייסט קאסט כשר'ע פלייש? בחורים ווייסן נישט אז עסן קאסט געלט. בחורים שרייבן אויף אז עס האט אקאונט. נאך די חתונה, כ'קען קוים ווארטן יאסי'ס חתונה האבן, ווען דיין ווייב וועט דיך שיקן קויפן אין שבע ברכות, שבע ברכות נאך נישט, אז מען פילט אן געווענליך די דירה פילט מען אן מיט עסן, אבער נאך די שבע ברכות, וועט זי דיך שרייבן א מעסעדזש, געגאנגען דאווענען, גוט מארנינג. פליז ביי ברענג א באטל מילך מיט א ברויט און דו וועסט זוכן וואו דא ברויט וואו דא מילך גיי גראסערי און דו וועסט זוכן וועם אויפצושרייבן וועמענס אקאונט וועסט דארפן צוברעכן א הונדערטער א גאנצע הונדערטער וועסט דארפן צוברעכן ברעכן יא צוברעכן נישט צוברעכן יא צוברעכן נישט צוברעכן פארהאן גיין אין א דארף שטעל פאר נישט אבער נישט דער דער אבער איך קויף נישט גארנישט. איך ווייס יעדער מיט קאסט מיך, עס קאסט מיך, עס קאסט מיך. און עס קומען דא אין שטעטל, עס גייט זיך אריינקוקן ביי ביי שלומי, אויב האט ער ברויט, אויב האט ער ברויט פאר יא פסח. חמץ איז דא פסח, פארשטייט האט איך האט איך קיין פסח, הייבט זיך אן א נייע בלעטל. און און משפחות ווארטן אויף א שטיקל פרישע, אויף א פרישע ירקות.

איך האב געמאכט א חשבון יעצט געקויפט טיקעטס מיך קאסט אומאן דא נאך מער ווי חתונה מאכן א קינד גוט וואס קאסט חתונה מאכן א קינד ברוך השם איך האב חתונה געמאכט מיינע צוויי קינדערלעך יעצט מאך איך חתונה ווייטער קאסט זעקס טויזנט טיקעטס פאר די קינדער איך קויף נישט פערסט קלעס איך קויף אפילו נישט האלבוועגס פערסט קלעס אייז די חכם מאמאקע רעדט מיט איהם, ווי דו באלאנגסט באלאנגסטו. וואס דו האסט דאס האסטו. איך זיץ אין פירסט קלעס, איך קען שיקן מיינע קינדער ווי אין בעקווארדס, זאלן נאר זיצן נעבן איינעם און זיך פונקט אנצינדן א מאווי און ער דארף נאר זעהן נאר איין רגע, ער דארף נאר זעהן עפעס א זאך און נאכדעם איז שוין שוין דארף מוטשענען. קומסט מיט דיינע קינדער, זיץ נעבן דיינע קינדער. פיין, דו ווילסט דיינע קינדער זאלן זאלן נישט זיין אומעטיג אויפן פליגער, זאלן זיצן. קענסט אנצינדן די די וועג ווי מ'זעט ווי די פליגער פארט, אדער פיין קענסט דא וועסטו שפילן דא קארט, ווי איידער זאלן גיין קוקן דארט און קוקן דארט, דארפסט האלטן דיינע קינדער נעבן דיר, ניין איך זיץ אין פירסט קלעס, זיי באקוועם, און די קינדער ווי זענען די קינדער?

מהדרין מן המהדרין, זעט מען מיט קיק. איז קומען די קינדער, קומען די קינדער צום הייליגן רעבן, ס'איז ווערד, מען קומט אויף ראש השנה, מען קומט צום רעבן ציון. מען זאגט די צען קאפיטלעך תהילים, יא, מ'זאל נישט זאגן קיין דעות פאר א צווייטן, ער איז יא ברסלב און ער איז נישט ברסלב, ער איז אויך געקומען אויפן בוים, ער האט אויך זיין פעקל, ער האט אויך זיינע שוועריקייטן.

א פעשער מענטש שטייט איז שווערער ווי א דארער מענטש שטייט, א דארער מענטש וויפיל האלט ער אויף זיך? גארנישט. אזוי ווי איך שטיי דא מיט צוויי באקסעס פאטעיטאס אויף די אקסל. דו שלעפסט, ניין. שטיי דא מיט צוויי באקסעס פאטעיטאס, וועסט נישט קענען, איך מוז מיך אראפזעצן. א פעשער מענטש האלט האלט אזא קארטאפל, איך מיין, ס'איז שווער. ער האט נישט געברענגט א בענקל צום ציון, ער האט גענומען א שטיקעלע סחורה,

ווייל צו האבן א געפיל אין א ערליכע איד מוז דאך אויך עפעס זיין עזות פנים א גראביאן ערליכע איד שמערליכע איד רבנים רעדט אויף שוין איז פארגרעבט אבער זעט אמאל א מענטש גייט צו א ערליכע איד און ער נייגט זיך צו אים מען זעט יא מען זעט אלס ערליכע מענטשן פשוטע מענטשן בעלי בתים ארבעטערס וואס האבן א געפיל פאר א ערליכע איד מוז זיין אז ער איז אויך

א איד לערנט אויך אויך זיינע קינדער, דאס איז זאג פאר זיינע קינדער, דו זעסט א ערליכע איד דו זעסט א תלמיד חכם, דו ביסט גיי מיט דיין זון דארט, נעם דיין זון גיי צו געב אים שלום. וואס? נעם א ברכה? לייג אריין אין אים א געפיל צו א ערליכע איד, לייג אריין אין אים א געפיל ער זאל ארויפקוקן און נישט, פאפע זיצט ביים שבת טיש און רעדט, אה, רבנים שמאבנים, ס'איז גארנישט, יעדער מיינט זיך, די קינדער וואקסן אזוי אויף אויך, און גארנישט, איז די טאטע ער ווייסט דאך אזוי און אזוי,

יעדער שטעלט זיך אויף. מ'מוז נישט פארקויפן די זאכן. דאס איז דאס איז אן אידיאט. נו, א נאר, כ'האב נישט אן אנדערע ווארט. א נאר. וואס גייסטו זיך אויפשטעלן. איז געבן כבוד פאר אים, געבן כבוד פאר די. א נארמאלע מענטש, ניין? די קינד איז טעכט, די קינד איז ברייט, די זעלבע סטיל אנפאנג האט געהאט ברויך. אל תהי אל תהי עומד, יושב, ערום, יעדער איז אנגעטוהן, איך בין אויך אנגעטוהן, יעדער איז נאקעט, איך בין אויך נאקעט, יעדער שטייט, איך שטיי, יעדער זיצט, איך זיץ, וואלט אין די שול און יעדער זיצט, איינער, איינער איז אינמיטן וואשן, ער זעצט זיך נישט אראפ יעצט, וואס? אויפן ערעפלעין, דאס איז א זאך, אדער יעדער, וואס, אלץ איז דא עפעס א מענטש,

זיי האבן אפגעמאכט צווישן זיך, זיי גייען זיך האלטן אינאיינעם, זיי האבן אפגעשמועסט אז אפילו זיי וועלן קומען אין ישוב, זאלן זיי זיך אויך האלטן אינאיינעם, זיי האבן דארט איבערגענעכטיגט ביידע, זיי האבן געהערט די קול פון די חיות, ווי די חיות האבן געברומט און געשריגן, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מיר זאלן בלייבן ביים רבי'ן, און זאלן פארגינען א צווייטן און זיין אויך אויפן בוים, און אונז זאלן מיר זיך האלטן אינאיינעם, איך בין נישט מער פון דיר און דו ביסט נישט מער פון מיר, ביידע זענען מיר קומען זיך דא היילן, איך זאג נישט קיין דעות אויף דיר. אז מען אז מען קומט צום רבי'ן מען קומט מיט א קלארע אמונה, אז מען האט אמונה ווייסט מען שוין אז איך בין פארטוישט געווארן, וואלט מען זען ווי דער ווי דער בן מלך איז געלעגן אין די ערגסטע פלאץ, און ער איז אנגעקומען צו די גרעסטע מדריגה, אנפאנג מעשה איז שרעקעדיג, סוף מעשה ענדיגט זיך, די גרעסטע מדריגה איז ער אנגעקומען, די גרעסטע מדריגה איז ער אנגעקומען. פארוואס? ער האט געטראפן א בוים, ער האט געטראפן א צדיק, ער איז נישט געווען ביזי מיט אנדערע, ער האט נישט געהעלפט פאר דעם. קען מען זיך נישט פארשטעלן צו וואס דער רבי קען אונז צוברענגען מיט פאלגן דעם רבי. מ'קען זיך נישט פארשטעלן, איין קליינע קליינע זאך ענדיג די שיר, די וואך, שבת, חזק חזק, צוויי לאנגע סדרות, מטות מסעי, רש"י, ווארט נישט אויף די לעצטע מינוט.